לזכות שניאור זלמן הכהן בן רוזה חנה שיחיה לכבוד יום ההולדת שלו ז' אדר. משיחת ז' אדר תשמ"ה. דער ענין און דער טאג פון ז' אדר וואס דאס הייבט זיך איצטער אן, איז דאך ווי די גמרא דערציילט אין מסכת מגילה, וואס דאס איז דאך די מסכת פון היינטיגע טעג פון היינטיגע וואכן החודש וואס רעדט וועגן וועלכע ס'רעדט זיך אין דער מגילה בארוכה ווערט דארט אויכעט דערציילט אז ז' אדר איז געווען צוויי פאסירונגען, ס'איז געווען דער טאג שנולד בו משה רבינו און ס'איז געווען אויך דער טאג וואס איז געווען די הסתלקות פון משה רבינו. וואס איז דא דער קשר מיוחד מיט חודש אדר, וואס נקודתו פון אדר איז דאך דער ענין פון פורים, וואס דאס איז דאך פארבונדן מיט המן וגזירת המן, ווי מבואר בארוכה אין דער מגילה, דערציילט ער דאך אויכעט דארטן אין גמרא בארוכה דעם סיפור, אז הפיל פור הוא הגורל און דאס האט ער געטאן המן כדי אויסצוקלייבן דעם טאג אויף וועלכע ער זאל רעדן מיט אחשורוש וועגן דער גזירה על היהודים, האט ער זיך ניט געוואלט פארלאזן זיך אויף זיך אליין, נאר פארבינדן דאס מיט א גורל ווי בפשטות איז בפרט נאך ווי דערקלערט אין חסידות אז וויבאלד אז ענינו של גורל איז דאך דאס ניט א ענין פון שכל. אויב אין שכל קען מען זיך אנהייבן דינגען צי די אידן צי ס'דארף זיין אזא מין גזירה צי ניט, מה שאין כן אויב דאס איז ניט א ענין שבשכל, איז אפשר וועט ער מצליח זיין, און דערפאר איז ער אנגעקומען צו דעם ענין הגורל. אט דאס איז ווי דער ענין איז בפשטות. און בשעת ער הפיל פור הוא הגורל און ס'איז געפאלן אויף חודש אדר איז האט ער דעמאלט איז שמח ווארום ער האט געזען אז דער גורל האט איהם צוגעטראפן אז דאס איז ניט סתם ער דארף זיך פארלאזן ניט וויסענדיג צי דאס איז צוגעפאסט צי ניט ווארום אויף גורל איז דאך אלעמאל א ספק צי ער האט צוגעפאסט. ובפרט נאך ביי המן וואס ער שטאמט דאך פון עמלקן, וואס עמלק איז דאך בגימטריא ספק בפרט בשעת אבער ס'איז הפיל פור הוא הגורל און ס'איז אנגעקומען בחודש שנים עשר הוא חודש אדר איז אט דעמאלט שמח אז דאס ער זעט אז ער האט צוגעטראפן וואס איז דא דער ענין השמחה. שבו מת משה רבינו גואלם של ישראל, וואס ווען איז דאס געווען? איז דאס געווען ניט אין א יעדער טאג פון חודש, נאר ס'איז געווען אין א יום מיוחד בחודש, אין איין און איינציגן טאג פון דעם גאנצן חודש, וואס דאס איז גאר שבעה באדר, ניט א טאג פון פורים, ניט א טאג פון ערב פורים, ניט א טאג פון שושן פורים. און דערפאר איז דאך אויך דא אזוינע מפרשים וואס טייטשן אז דער גורל פון המנ'ען איז געווען מער ניט ווי אויפן חודש אבער ניט אויפן טאג. במילא און דער חודש האט ער געזען אז ער איז אים צוגעפאסט וואס דערפון ווייס מען אז דאס איז א טאג מיוחד וואס ער שטעלט מיט זיך פאר דעם גאנצן ענין החודש אפילו א זאך וואס דערנאך האט ער גאר המן אליין געשריבן גערעדט וועגן י ג בחודש ניט ז' באדר. וואס איז דא די שמחה מיט שבעה באדר? איז דאס דאך גופא די הוכחה אז לכל הדעות אפילו ביי המנ'ען איז דער ענין פון אדר איז דער ענין פון שבעה באדר איז דאס לכאורה איין טאג אין גאנצן חודש. ביחד עם זה איז דאס אבער א טאג וואס שטעלט פאר מיט זיך אלע טעג פון דעם חודש, וואס דאס איז דאך אויכעט פארבונדן בנוגע יעדער ענין איז דאך פארבונדן מיט הלכה, אזוי ווי ער זאגט דאך אין ירושלמי און פסק'נט אזוי אפ דער רמא אז וכן נהוג אז דער ענין פון קריאת המגילה אויב ס'איז ניטא קיין ברירה איז אט דעמאלט קען מען דאס טון גלייך פון ראש חודש אדר. וואס דער סיפור איז שיין מדגיש דעם ענין פון ז' אדר אז דאס איז דאך א יום שביעי בחודש, און ס'איז געווען בדיוק, ס'האט דאך נישט געקאנט זיין פריער, ווי ער זאגט אין חומש און רש י לערנט אויס מיט א בין חמש למקרא אז היום יום מלאו ימיו ושנותיו. אז ס'האט ניט געקאנט זיין דער ענין פון מת משה רבינו א טאג פריער, ווארום ס'איז נאך ניט געווען מלא ימיו ושנותיו, איז דאך דאס בדיוק שליסט דאס אויס שישי באדר וימים שלפני זה, ביחד עם זה האט עס אין זיך א ענין און א ענין עיקרי, אז דא שטעלט מען זיך פאר כל החדש כולו. דערנאך איז די גמרא ממשיך און מסיים און די מסקנה דערביי איז אז ער האט ניט געוואוסט אז דאס איז ביום שבו נולד משה רבינו, און ווי רש"י מפרשים טייטשן דאס אפ אז דער יום הלידה איז מכפר אויף דעם יום המיתה. דער ענין פון כפרה קען דאך זיין בכמה אופנים. צי דאס איז מער ניט וואס דאס נעמט אראפ די שווערקייט די חומר הדבר, אדער דאס נעמט אראפ די גאנצע זאך כאילו לא היה, אדער דאס ווערט נאך ווי יתרון האור מן החשך דווקא, וכיוצא בזה, זעט מען דאס פון דעם סיפור עצמו, דורך דערויף וואס איז געווען דער יום הלידה אין אן אופן, שכיפר אויפן יום ההפכי איז ניט נאר ס'בטל געווארן גזירת המן, ניט נאר ס'אראפגענומען געווארן די חומר הגזירה, אז טאקע ניט להשמיד להגר להרוג, נאר ווי אסתר המלכה האט אליין געזאגט ואילו לעבדים נמכרנו איז אטא דעמאלט החרשתי וואלט עס אויך געווען א הצלה. און האט געזאגט דארט, דא האט אבער ז' אדר אויפגעטאן אלס יום הלידה, ניט נאר אראפגענומען דעם חומר, נאר אינגאנצן אראפגענומען אפילו לעבדים נמכרנו איז אויך ניט געווען. נאך מער, ס'איז געווארן א יתרון האור מן החשך אז ס'איז צוגעקומען א נייער יום טוב בישראל, וואס ביז דעמאלט איז גאר אזא מין איז דער יום טוב גאר ניט געווען. לולא גזירת המן איז ניט ס'איז געבליבן ווי ס'איז געווען קודם הגזירה, נאר ס'איז געווארן בעסער ווי ס'איז געווען לפני הגזירה, אז ס'איז צוגעקומען א יום טוב, אין דערויף גופא קאן זיך זיין א ענין וואס דאס איז בערך, זאגט מען ניין, דא איז צוגעקומען אזא מין יום טוב וואס זכרם לא יסוף מזרעם. וואס דאס זאגט מען מער ניט ווי אויף ימי הפורים, ווי די מגילה אליין איז דאס מדגיש, ווי נאך מער מודגש און מפורש אין מדרשי חזל, ביז דער רמבם ברענגט עס אראפ אין סיום פון הלכות מגילה, אז די ימי הפורים וועלן קיינמאל ניט בטל ווערן, מה שאין כן שאר מועדים. זעט מען אז דא איז געווען דער ענין פון לכפר, ווי דער אלטער רבי ברענגט אין אגרת התשובה, אז דאס איז ניט נאר א כפרה בעלמא, אז מען נעמט אראפ דעם חומר הדין, אדער אין מזכירין לו דבר ולא חצי דבר, אדער ס'ווערט עפעס וואס בעסער, נאר לכפרה הייסט אז ס'ווערט לרצון לפני הויה.

ווען דאס האט געטראפן צום ערשטן מאל, איז דאך דעמאלט האט ער די הוראה, וואס א הוראה פון תורה, וואס אינו מבקש אלא לפי כחו, איז דאך פארבונדן מיט נתינת כח, איז ביום זה דאך דאס ביתר שאת וביתר עז, די הוראה הנצחית שבדבר, ווי דאס איז במשך כל ימי השנה, אפילו ווי דאס איז אין ימי הפורים. ווארום דווקא דאס איז דער טאג פון ז' אדר, און וויבאלד אז המעשה הוא העיקר איז אויך דערפון פארשטאנדיק אז ס'איז טאקע א ענין וואס לכל לראש דארף זיין דער לימוד הענין, דערנאך אבער דארף זיין אין דעם לימוד גופא א גדלות אז זאל זיין דער גדול לימוד דורך וואס איז דאס וואס מביא לידי מעשה. אז ס'איז ניכר אין די מעשה פון דעם לומד אז ער איז אים צוגעקומען אט דער לימוד און דערפאר האט זיך דאס אויסגעדריקט און ארויסגעקומען ביז אין ענין המעשה און אין אזא מין אופן מתאים לויט דעם לימוד וואס דער לימוד לערנט דאך און שטורעמט אז ס'דארף זיין ביטול כל הענינים בלתי רצויים און ניט נאָר ביטול אַז ער געפֿעלט, אַז ס'ניט געבליבן קיין רושם כּאילו לא היה, נאָר ס'דאַרף זײַן פֿאַרקערט, ס'דאַרף צוקומען. און אין וואָס פֿאַר אַן אופֿן דאַרף דאָס צוקומען? אין אַן אופֿן באין ערוך לגמרי בכלל, ובפֿרט בענין וואָס איז פֿאַרבונדן מיט פּורים, גזירת המן וביטולה, אין אַן אופֿן פֿון עד דלא ידע, פֿון אין ערוך.